בעזרת השם יתברך מסכת יבמות דף נ ח, מ'הייבט אן דף נ ז עמוד ב, צוויי שורות פון אונטן, אמר רמי בר חמא, איז אזוי, אין די פריערדיגע בלאט נעכטן האבן מיר געזען אין די משנה א מחלוקת צווישן תנא קמא ר' מאיר און ר' אלעזר ור' שמעון, האבן מיר געזען א מחלוקת לגבי א משתמרת לביאה פסולה, ס'טייטש אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, וואס איז נאר געווען א אירוסין, ס'איז נישט געווען קיין נישואין, ס'איז נישט געווען קיין ביאה, וואס טייטש דאס פרוי איז נאכנישט קיין חללה, און די שאלה איז צו זי עסט תרומה צו נישט, איז ר' מאיר האמיר געזעהן האלט אז נישט ווייל זי איז א משתמרת לביאה פסולה, ר' אלעזר ר' שמעון האבן געהאלטן אז יא. יעצט, אין די גמרא האמיר געזעהן א מחלוקת רב ושמואל וואס טוט זיך לגבי א חופה צו יש חופה לפסולות צו אין חופה לפסולות, און ווי מ'האט נעכטן מסביר געווען אז די שאלה איז לגבי א חופה אן קיין קידושין, ס'טייטש א חופה וואס מ'מאכט אן קיין קידושין, איז אוודאי נישט קונה, ס'איז גארנישט מיט נישט, נאר וואס די שאלה איז צו ס'קען קאליע מאכן צו נישט, האמער געזען רב האלט יש חופה לפסולות, ס'טייטש אז לאמער זאגן א אלמנה מיט א כהן גדול אדער א גרושה וחלוצה מיט א כהן הדיוט וועלן מאכן א חופה, איז אפילו טאקע קיין נישואין איז דאס נישט, פון דעסוועגן זאגט רב מ'רעכנט זיך מיט די חופה, און ממילא טאמער דאס מיידל, דאס גרושה, דאס אלמנה, איז א בת כהן וועט זי מער קיינמאל נישט טארן עסן קיין תרומה ווייל די חופה האט איר קאליע געמאכט, אזוי האלט רב, און שמואל האט געזאגט אין חופה לפסולות, שמואל האט געזאגט ניין, א חופה אן קיין קידושין סתם מען מאכט א חופה מיט א פסולה מיינט גארנישט ס'איז גארנישט ס'מאכט גארנישט קאליע, נאך מער, אונז האמיר נעכטן געזעהן אז די מחלוקת רב און שמואל האט נישט קיין שייכות מיט די מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' אלעזר ר' שמעון, וואס טייטש רב וואס רב זאגט יש חופה לפסולות, האלט אז דאס איז אפילו לשיטת ר' אלעזר ור' שמעון, ס'טייטש אפילו לויט ר' אלעזר לויט ר' שמעון וואס משתמרת לביאה פסולה איז נישט קיין פראבלעם, פונדעסטוועגן א חופה פסולה איז הארבער, ס'איז יא א פראבלעם, און די זעלבע זאך שמואל זאגט זיין חידוש, שמואל זאגט אז אין חופה לפסולות איז אפילו לויט ר' מאיר, ס'טייטש אפילו ר' מאיר וואס האלט אז א אירוסין איז א פראבלעם אז משתמרת לביאה פסולה איז א פראבלעם, דאס איז אבער נאר ווען ס'איז טאקע געווען א קידושין, אבער ווען ס'איז סתם עפעס א שפיל, סתם עפעס א חופה, דארט זאגט שמואל דארט וועט ר' מאיר אוודאי אויך האלטן אז די חופה מאכט נישט קאליע, דאס האמיר געזען נעכטן, יעצט איידער מען איז היינט דא ממשיך אין די סוגיא, עמער אויסרעדן איין קליינע נקודה וואס דאס עמער זען בהמשך, אז היינט עמער זען אז די מחלוקת צו יש חופה לפסולות צו אין חופה לפסולות איז נישט ממש א מחלוקת אזוי ווי מען האט נעכטן געזען ביי א פאלשע סארט חופה, נאר די יסוד המחלוקת, די שורש המחלוקת, און די אמת'ע מחלוקת איז ביי א עכטע חופה. וואס טייטש אזוי? נעכטן האט מען גערעדט פון א פאלשע חופה, וואס טייטש פון א חופה אן קיין קידושין, א שפיל, וואס דארט האט מען געזען א מחלוקת, יש חופה לפסולות צו אין חופה לפסולות. אין הכי נמי, טייטש דארט איז אוודאי טאקע דא א מחלוקת וואס מען האט געזען רב ושמואל, אבער די עכטע מחלוקת און די שורש המחלוקת ווי מען וועט היינט זען, איז נישט דארט, ביי א פאלשע חופה, נאר די שורש המחלוקת איז ביי א עכטע חופה, ביי א חופה פון. צוויי פסולים, ס'טייטש א אלמנה לכהן גדול, וואס האבן חתונה געהאט, און זיי ווילן דא מאכן א חופה און מאכן א נישואין, נאך קידושין רעדט מען, א ריכטיגע חופה, איז די שאלה איז צו חופה העלפט ביי זיי צו נישט, איז דארט איז בעצם די שורש המחלוקת, צו יש חופה לפסולות, צו אין חופה לפסולות, נאר וואס, ס'איז הא בהא תליא, וואס טייטש דער מאן דאמר וואס האלט דארט יש חופה לפסולות, אז אזא סארט חופה העלפט, ער האלט אויך, אז ווען מ'מאכט א חופה, א שפיל'דיגע חופה, נישט קיין עכטע חופה, א חופה אן קידושין, האלט ער טאקע ס'מאכט קאליע, פארוואס? ווייל די חופה נאך קידושין העלפט, און במילא פאר קידושין מאכט עס קאליע, און די זעלבע זאך די מאן דאמר וואס האלט אין חופה לפסולות, איז די שורש המחלוקת די שורש פון זיין שיטה איז ביי א חופה נאך קידושין, ער האלט א חופה פון אלמנה לכהן גדול העלפט נישט אפילו נאך קידושין, און במילא פאר דעם זאגט ער טאקע אז ווען מ'מאכט אזא שפיל פאר קידושין מאכט עס אויך נישט קאליע, דאס וועל מיר היינט זען, זאגט יעצט די גמרא. אמר רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געזאגט, יש חופה לפסולות באנו למחלוקת ר' מאיר ור' אלעזר ר' שמעון, ס'טייטש אזוי, אונז האמיר געזען אונז האמיר היינט אויסגעשמועסט אז רב און שמואל וואס קריגן זיך צו יש חופה לפסולות צו אין חופה לפסולות, איז יעדער איינער זאגט אז זיין שיטה איז סיי לויט ר' מאיר און סיי לויט ר' אלעזר ר' שמעון, וואס טייטש, רב זאגט יש חופה לפסולות אפילו לויט ר' אלעזר ר' שמעון, און שמואל זאגט אין חופה לפסולות אפילו לויט ר' מאיר. דא קומט א רמי בר חמא, און רמי בר חמא קריגט זיך אויף רב ושמואל, און רמי בר חמא זאגט אז די מחלוקת צו יש חופה לפסולות צו אין חופה לפסולות איז טאקע תלוי אין די מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' אלעזר ר' שמעון, און ער איז מסביר, לר' מאיר דאמר קידושין פסלי, חופה נמי פסלה, לויט ר' מאיר, וואס ר' מאיר זאגט אז פסל'דיגע קידושין פסל'ט, ער וועט האלטן אז א פסל'דיגע חופה

אלא בקידושין דקני לה, אבל חופה דלא קני לה לא, דאס טייטש זאגט די גמרא קען זיין ווייסט ווען רבי מאיר האלט אז א זאך פסל'ט בתרומה? דאס איז נאר ביי קידושין, וואס קידושין איז פשט די אלמנה איז נקנה געווארן פארן כהן גדול, די גרושה איז נקנה געווארן פארן כהן הדיוט, די קידושין האט דאך עפעס גע'פועל'ט דא, איז דארט האלט רבי מאיר אז היות וואס די קידושין האט גע'פועל'ט און די פרוי איז יעצט א משתמרת לביאה פסולה, דערפאר קען זי נישט עסן קיין תרומה. אבער א חופה, וואס די חופה איז סתם א שפיל אין די וועלט אריין, מען רעדט דאך דא פון א חופה אן קיין קידושין, ס'איז סתם א חדר שפיל, דארט, דארט זאגט ר' מאיר קען זיין אז גארנישט ווערט נישט פסול, די פרוי ווערט נישט פסול פון צו עסן תרומה ווייל מ'האט געמאכט א שפיל, און די זעלבע זאך פארקערט זאגט די גמרא, אי נמי, עד כאן לא קאמרי ר' אלעזר ור' שמעון התם אלא בקידושין דלא קריבי לביאה, ס'טייטש די זעלבע סברא קען מען זאגן פארקערט אז ווען זאגן ר' אלעזר ר' שמעון אז די פרוי קען עסן תרומה דאס איז ביי קידושין וואס קידושין הייסט נישט א משתמרת לביאה פסולה זאגן ר' אלעזר ר' שמעון פארוואס ווייל קידושין ווייזט נישט אויף ביאה ביאה איז א לאנגע צייט אוועק און ממילא כל עוד וואס די פרוי איז נאכנישט נבעל געווארן ס'נאכנישט געווען קיין ביאה דא זי איז נאך נישט קיין חללה, זאגן ר' אלעזר ר' שמעון קענסט געזונטערהייט עסן תרומה, אבל חופה דקריבא לביאה, הכי נמי דפסלה, אבער קען זיין אז א חופה, וואס א חופה נארמאל ווייזט אויף ביאה, ס'דאך א ענין פון נישואין, ס'דאך א ענין פון ביאה, עס קומט ביאה שפעטער, איז אויב אזוי קען זיין ר' אלעזר ר' שמעון האלטן אפילו טאקע ס'איז א שפיל, אבער דאס איז אסאך הארבער ווי קידושין, מילא קען זיין דא ר' אלעזר ר' שמעון מודה זיין אז ס'פסל'ט יא פון צו עסן תרומה, און ממילא מיט דעם שטופט די גמרא אפ רמי בר חמא'ס טענה, וואס רמי בר חמא האט געוואלט תולה זיין די מחלוקת מיט די מחלוקת, אלא נאר זאגט די גמרא אי איכא למימר בפלוגתא דהני תנאי, ס'טייטש איך וועל דיר ברענגען א מחלוקת תנאים וואס קריגן זיך טאקע אין די מחלוקת, אין די מחלוקת צו יש חופה לפסולות צו אין חופה לפסולות, וואו זעהן מיר אזא מחלוקת תנאים? דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, זאגט די ברייתא אזוי, נישאו זו וזו כשרות ופסולות. וואס איז טאמער א כהן האט חתונה געהאט מיט כשרות און פסולות כשר'ע פרויען, און פרויען וואס זענען פסולי כהונה, למשל גרושות? או, אדער זאגט די ברייתא, שנכנסו לחופה ולא נבעלו, לאמיר זאגן כהנים זענען אונטערגעגאנגען די חופה מיט די פרויען מיט די פסולות, אבער ס'נאכנישט געווען קיין בעילה. ס'טייטש די ברייתא רעדט פון צוויי ציורים אדער נישאו, נישאו פשט געהעריג חתונה געהאט מיט א בעילה, אדער ס'נאר געווען א חופה אן קיין בעילה, איז ביי ביידע ציורים זאגט די ברייתא, לכאורה דאס מיינט די ברייתא, אוכלות משלו, די פרויען קענען עסן פון די נכסים פונעם מאן, ואוכלות בתרומה, און זיי קענען עסן תרומה, אזוי זאגט די ברייתא, איז אזוי, די גמרא הייבט אן צונעמען די ברייתא, נכנסו, מכלל דנישאו נישאו ממש, וואס טייטש, פון דעם וואס די ברייתא זאגט דא צוויי ציורים, איין ציור פון נישאו אז מ'האט חתונה געהאט, און די צווייטע ציור פון נכנסו לחופה ולא נבעלו איז משמע טאקע ס'איז צוויי באזונדערע ציורים, ווייל איין ציור רעדט זיך אן קיין בעילה, און די צווייטע ציור רעדט זיך מיט בעילה, אבער די גמרא זאגט דאס קען נישט זיין, ווייל ווי אזוי קען זיין אזא זאך אז א מאן א כהן זאל בועל זיין א פרוי א פסולה און זי זאל קענען עסן תרומה, יעדער איז מודה אז נאכדעם וואס דער מאן דער כהן איז איר בועל ווערט זי א חללה און זי קען מער נישט עסן קיין תרומה, איז קען נישט זיין אז דאס מיינט די ברייתא, פשוט פשט, אלא לאו, נאר וואס דען זאגט די גמרא, וויאזוי דען דארף מען פארענטפערן די ברייתא, כגון שנכנסו לחופה ולא נבעלו, וואס טייטש מיר דארפן טאקע זאגן אז די ברייתא רעדט נאר פון איין ציור, און די צווייטע חלק איז מפרש די ערשטע חלק, אז נישאו זו וזו כשרות ופסולות, דהיינו, פשט שנכנסו לחופה ולא נבעלו, איז ביי אזא ציור איז אוכלות בתרומה, היות עס איז נאכנישט געווען קיין בעילה, דעמאלטס קענען זיי עסן תרומה, וקתני, וואס זעהן מיר דא? אוכלות משלו ואוכלות בתרומה, אז ביי אזא ציור עסט טאקע די פרוי תרומה, וואס טייטש ביי א ציור וואס א כהן האט אונטערגעטראגן אונטער די חופה א פסולה און ער האט איר נאכנישט בועל געווען, זאגט דא די ברייתא אז די פסולה עסט תרומה, וואס זעהן מיר דא? אז אין חופה לפסולות, פארוואס? ווייל טאמער יש חופה לפסולות וואס מיינט יש חופה לפסולות? יש חופה לפסולות איז פשט אז די חופה מאכט קאליע, וואס טייטש אז איך קוק שוין אן די חופה כאילו ס'איז געווען א ביאה, כאילו ס'איז געווען א בעילה, און ממילא טאר זי נישט עסן קיין תרומה, דאס פסל'ט איר פון צו עסן תרומה. פון דעסטוועגן וואס זעהן מיר דא? וואס זאגט די תנא קמא? אז זי מעג יא עסן תרומה. איי פארוואס? ס'איז דאך געווען דא א חופה, די חופה דארף קאליע מאכן, נאר וואס דען, זעהט מען די תנא האלט אז אין חופה לפסולות, איי בעצם איז דאך שווער, וואסע שייכות האט עס מיט די שאלה צו אין חופה לפסולות צו יש חופה לפסולות, אונז רעד מען דאך א גאנצע צייט פון א פאלשע סארט חופה, פון א חופה אן קיין קידושין, דא רעדט מען דאך פון חופה נאך קידושין, און וואס האט איינס א שייכות מיט די צווייטע, נאר וואס דען, אזוי ווי מען האט אויסגערעדט פאר מען האט אנגעהויבן די היינטיגע שיעור, אז די שאלה צו יש חופה לפסולות צו אין חופה לפסולות, איז בעצם הא בהא תליא, א געהעריגע חופה מיט א פאלשע חופה, די מאן דאמר וואס האלט דא יש חופה לפסולות האלט דא אויך, און די מאן דאמר וואס האלט דא אין חופה לפסולות האלט דא אויך, און במילא אז מען זעהט דא אז די חופה נאך קידושין מאכט נישט קאליע, איז א סימן אז די מאן דאמר האלט אין חופה לפסולות. נאר וואס? איין נקודה איז נאך אלץ שווער, וואס איז פשט אז די פרוי עסט תרומה טאמער די חופה האט גארנישט אויפגעטון? ס'טייטש טאמער די חופה האט גארנישט אויפגעטון? און די פרוי איז א בת ישראל, איז מהיכי תיתי אז זי זאל קענען עסן תרומה? ווער איז איר מאכיל די תרומה? נישט די מאן? ס'איז דאך בכלל נישט דא דא קיין נישואין. נאר וואס דען? זאגט טאקע תוספות, מוז מען זאגן אז ס'איז נישט אזוי, ס'טייטש אפילו די חופה טוט טאקע נישט אויף, פון דעסטוועגן קען זי עסן תרומה, ווייל ווי תוספות זאגט דלא גרע מהגיע זמן, ס'טייטש אונז האבן דאך שוין געזען אז ווען ס'קומט א געוויסע צייט טאמער די מאן האט נישט חתונה מיט איר הייבט זי אן צו עסן תרומה, איז דא אויך, ס'איז כאילו אנגעקומען די צייט ס'טייטש זי עסט טאקע נישט תרומה מכח די חופה מכח נישואין, נאר זי עסט תרומה מכח ס'איז אנגעקומען די צייט חתונה צו האבן, אבער על כל פנים האמיר דא א תנא קמא וואס האלט אז אין חופה לפסולות,

וואס מען רעדט פון א פרוי וואס איז א פסולה, און ברגע וואס דער כהן עט איר בועל זיין ווערט זי א חללה, עט זי נישט קענען עסן קיין תרומה, איז דא, זאגט רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, די חופה מאכט אויך קאליע, און די חופה איז איר אויך נישט מאכיל בתרומה. וואס זעהן מיר דא? אז רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה האלט יש חופה לפסולות, אז די חופה אליין טוט אויף, מען דארף נישט צוווארטן ביז צום ביאה, די חופה מאכט שוין קאליע, איז האמיר א מחלוקת תנאים צו יש חופה לפסולות, צו אין חופה לפסולות. איי זאגט די גמרא, מהיכי תיתי, און די קשיא דא פון די גמרא איז נאר אויף ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה, ס'איז נישט אויף די תנא קמא, וואס טייטש דאס איז קלאר אז די תנא קמא האלט אין חופה לפסולות, אבער פון דעסטוועגן זאגט די גמרא, ס'קען אויך זיין אז ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה האלט אויך אין חופה לפסולות, נאר וואס זאגט די גמרא ממאי דילמא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה כר' מאיר סבירא ליה דאמר קידושין לא אכלה, וואס טייטש זאגט די גמרא, ווער זאגט דיך אז די סיבה וואס ר' ישמעאל זאגט אז זי עסט נישט קיין תרומה איז ווייל די חופה האט קאליע געלייגט די חופה האט קאליע געמאכט יש חופה לפסולות ווער זאגט קען זיין די חופה מאכט נישט קאליע פארוואס ווייל די חופה איז גארנישט ווערט חופה טוט גארנישט אין חופה לפסולות חופה קען נישט קאליע מאכן אויב אזוי פארוואס עסט זי נישט קיין תרומה ווייל דא רעדט מען נישט פון א חופה וואס איז א שפיל מען רעדט נישט דא פון סתם א חופה מען רעדט דאך דא פון א חופה וואס איז נאך קידושין און ממילא זאגט די גמרא קען זיין די קידושין איז דאס וואס מאכט דא קאליע נישט די חופה ווייל ר' ישמעאל האלט כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האט מען דאך געזען זאגט דאך אין די משנה אז קידושין מאכט קאליע ווייל ברגע וואס ס'איז דא קידושין ווערט זי א משתמרת לביאה פסולה טאר זי שוין נישט עסן קיין תרומה, איז אלס די קידושין זאגט ר' ישמעאל זי טאר נישט עסן קיין תרומה, אבער חופה? חופה אליין, אין חופה לפסולות, די חופה טוט גארנישט.

וואלט ער געדארפט זאגן כל שאין ביאתה מאכילתה, אין כספה מאכילתה, אלעס האט צו טון מיט די כסף, מיט די קידושין, נישט די חופה, זאגט די גמרא ווייטער, ניין, דאס איז נישט קיין ריכטיגע טענה, ווייל דילמא איידי דאמר תנא קמא חופה, אמר איהו נמי חופה, ס'טייטש די תנא קמא האט דאך געמוזט אנכאפן א לשון חופה, ווייל דאס איז טאקע די חידוש אין די תנא קמא אז אפילו ס'איז געווען א חופה, מאכט נישט די חופה קאליע, קען זי עסן תרומה, און פארדעם כאפט רבי ישמעאל אויך אן א לשון חופה, אבער ווייטער ס'איז נישט קיין ראיה אז דאס איז די סיבה וואס רבי ישמעאל האלט זי עסט נישט קיין תרומה. ס'טייטש קען אוודאי זיין ר' ישמעאל האלט אין חופה לפסולות פונקט ווי די תנא קמא, נאר ר' ישמעאל האלט כשיטת ר' מאיר אז די קידושין איז דאס וואס מאכט דא קאליע, און ממילא האמיר נישט קיין ראיה אז די מחלוקת דא צווישן תנא קמא און ר' ישמעאל איז די מחלוקת צו יש חופה לפסולות צו אין חופה לפסולות. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר ר' עמרם, האט ר' עמרם געזאגט, הא מילתא אמר לן ר' ששת, ואנהרינהו לעיינין ממתניתין, האט מען געזען אזא לשון אין די פריערדיגע בלאט אז רב ששת האט אונז געזאגט אן הלכה און ער האט אונז אויפגעלאכטן די אויגן פון א משנה, ס'טייטש ער האט א ראיה געברענגט פון א משנה, וועלכע הלכה? איז רב ששת האט געזאגט די הלכה יש חופה לפסולות, ס'טייטש רב ששת זאגט דא כשיטת רב אז יש חופה לפסולות, א חופה העלפט ביי פסולות, ס'טייטש ס'העלפט, איז ביידע זאכן האט מען געזען סיי ס'העלפט אויף ווען ס'איז א שפיל, ווען מען מאכט נאר א חופה אן קיין קידושין העלפט עס אויף דעם אז ס'מאכט קאליע אז מען קען נישט עסן קיין תרומה, און סיי טאמער ס'איז נישט קיין שפיל, טאמער ס'איז א אמת'ע חופה העלפט עס, וואס טייטש ס'איז טאקע א חופה? ס'מאכט די פרוי א נשואה, אוודאי וועט זי אויך נישט קענען עסן קיין תרומה, אבער די חופה העלפט. יעצט אזוי, ותנא תונא, ער ברענגט א ראיה פון א משנה אין סוטה אז ס'איז טאקע אזוי אז יש חופה לפסולות, וואס איז די ראיה? איז אזוי, די דין איז דאך אז וואס איז דאס א סוטה? קודם דארף מען פארשטיין וואס איז דאס א סוטה, איז א פרוי וואס דער מאן איז איר חושד אז זי זינדיגט מיט איינעם, איז דארף איר דער מאן אנווארענען, ס'הייסט א קינוי, ער ווארנט איר אן אז זי זאל זיך נישט באהאלטן מיט יענעם, זאל זיך נישט מייחד זיין מיט יענעם, און טאמער ס'קומען עדים וואס זיי זאגן זיי האבן געזען ווי זי האט זיך מייחד געווען מיט יענעם און יענעם, איז דאס אליין איז גענוג אפילו זיי האבן נישט געזען ווי זי האט ממש געזינדיגט, דאס אליין איז רגליים לדבר אז זי האט געזינדיגט, און זי פארלירט די כתובה, בעצם טאר ער מער נישט וואוינען מיט איר, ער דארף איר טראגן אין בית המקדש, און דארט דארף זי ברענגען א קרבן, און מען באשווערט איר אויף כל מיני זאכן, און נאכדעם טרינקט זי פון די מים המאררים, און טאמער טאקע זי האט געזינדיגט פלאצט זי אויף, אז נישט ווערט זי געבענטשט. איז על כל פנים, איינע פון די זאכן וואס זי דארף דארט שווערן, ס'דא דארט א גאנצע רשימה פון זאכן וואס זי שווערט, און זי דארף זאגן אמן, זי דארף זאגן אמן צוויי מאל אויף די שבועות, איז די משנה אין סוטה רעכנט אויס וואס זענען די זאכן וואס זי שווערט דארט, זאגט דארט די משנה אמן, די אמן גייט ארויף, שלא סטיתי ארוסה ונשואה, זי שווערט דארט אז זי האט נישט געזינדיגט נישט אלץ ארוסה און נישט אלץ נשואה, וואס באלד וועלן מיר זעהן פונקט אין די גמרא וואס דאס מיינט, צו פשט אז יעצט אלץ נשואה שווערט זי, כ'האב נישט געזינדיגט יעצט אלץ חתונה געהאטע און אויך נישט אמאל אלץ ארוסה, אדער ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, אז ס'דא א זאך אז די מאן ווארנט איר אן אלץ ארוסה און מ'שלעפט איר אזוי אלץ ארוסה אין בית המקדש, און די זעלבע זאך איז דא א זאך ביי נשואה, ס'איז צוויי אנדערע פרויען, דאס איז וועלן מיר זעהן די גמרא די גמרא דן זיין אין דעם, און די זעלבע זאך זאגט די משנה זי שווערט אז זי האט נישט געזינדיגט נישט אלץ שומרת יבם, און כנוסה, כנוסה מיינט נאכדעם וואס מ'איז כונס די שומרת יבם, עס טייטש בעצם נישט דא קיין חילוק צווישן נשואה און כנוסה, דארט די נשואה גייט ארויף אויף ארוסה, נארמאל א מאן מיט א פרוי קודם איז זי אן ארוסה, נאכדעם א נשואה, מה שאין כן ביי א יבם, קודם איז זי א שומרת יבם, עס טייטש די ברודער שטארבט, און זי איז א שומרת יבם, זי ווארט מ'זאל איר מייבם זיין, און נאכדעם איז זי א כנוסה, נאכדעם איז מען איר מייבם, איז אויך דארטן שייך, אז די יבם ווארנט איר אן, און שפעטער טאמער זי איז זיך מייחד מיט יענעם, טראגט מען איר אויך אין בית המקדש, איז על כל פנים דארף זי זיך אויך שווערן אז זי האט נישט געזינדיגט אלס שומרת יבם. נאר דרך אגב, רש"י מערקט דא אן, וואס פשט זי דארף שווערן אז זי האט נישט געזינדיגט אלס שומרת יבם? לאמיר זאגן זי האט יא געזינדיגט אלס שומרת יבם, ס'איז סך הכל א לאו וואס זי איז עובר, אן ארוסה וואס זינדיגט איז חייב מיתה, א שומרת יבם וואס זינדיגט, איז סך הכל עובר אויף א לאו, נאר וואס דען? זאגט רש"י ס'איז נוגע, ווייל טאמער זי האט עובר געווען אויף די לאו די משנה גייט כשיטת ר' עקיבא, וואס ר' עקיבא האלט אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, און ממילא טאמער זי האט געזינדיגט אלס שומרת יבם טאר זי מער נישט וואוינען מיט די מייבם, און ממילא איז עס נוגע, דארף זי דאס אויך שווערן, אבער על כל פנים, די גמרא וויל יעצט מבאר זיין,

און ממילא אויב אזוי וואס מיינט ארוסה? ארוסה מיינט אז ס'איז געווען א פארפאלק וואס זי איז אן ארוסה ס'איז נאכנישט געווען קיין נישואין און דער מאן ווארנט אן די ארוסה זאל זיך נישט באהאלטן מיט יענעם זי גייט זי האט זיך יא מייחד געווען מיט יענעם טראגט ער איר ארויף אין בית המקדש און דארט באשווערט מען איר אלס ארוסה אז זי האט נישט געזינדיגט און מען טרינקט איר אן די מים המאררים וועסט מיר וועלן זאגן דאס מיינט דאס זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין ווייל ארוסה בת משתיה היא טרינקט מען דען אן אן ארוסה מיט די מים המאררים אוודאי נישט והתנן

קען נישט זיין אז זי איז יעצט אויך אן ארוסה, ווייל אן ארוסה שווערט נישט, אן ארוסה טרינקט בכלל נישט פון די מים המאררים, נאר וואס דען, אלא וועסטו מיר זאגן, דקני לה כשהיא ארוסה, ואיסתתרה, וקא משקי לה כשהיא נשואה, וועסטו מיר זאגן דא רעדט זיך טאקע ביי א ציור אז ער האט איר מקנא געווען וואס טייטש ער האט איר געווארנט אלס אן ארוסה, און זי האט געזינדיגט אלס ארוסה, אבער וואס אלס ארוסה קומט מען נישט קיין בית דין, מען טרינקט נישט מים המאררים אלס ארוסה, נאר דער איד האט געווארט ביז נאך די חתונה, און נאך די חתונה האט ער געזאגט פאר זיין פרוי, רעבעצן פאק פאק מען גייט ארויף אין בית מקדש מען גייט טרינקען די מים המאררים און יעצט קען זי טרינקען ווייל ס'איז שוין תחת אישך זי האט שוין חתונה געהאט זי קען טרינקען און יעצט גייט מען אנטפלעקן אלע עבירות זי האט געמאכט אלס ארוסה דאס איז די שבועה וואס זי שווערט אז זי האט נישט געזינדיגט אלס ארוסה וועסטו מיר אזוי וועלן זאגן זאגט אבער די גמרא עס קען אויך נישט זיין ווייל מי בדקי לה מיא ביי אזא אופן העלפט נישט די מים המאררים פארוואס ווייל והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ונקה האיש מעוון, וואו קומט אריין די איש? וואסערע עבירה האט די מאן געטוהן? נאר וואס דען מ'דרש'נט פון די פסוק, בזמן שהאיש מנוקה מעוון, המים בודקין את אשתו, אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקין את אשתו, ס'טייטש די מים המאררים העלפט נאר ווי לאנג די מאן האט נישט געזינדיגט, טאמער די מאן האט אבער געזינדיגט, העלפט נישט די מים המאררים, יעצט וואס מיינט דאס די מאן האט געזינדיגט די מאן האט נישט געזינדיגט איז טייל פלעצער איז רש"י מפרש געזינדיגט מיינט געזינדיגט אז עס איז א ערליכע איד ס'איז נישט קיין ערליכע איד טאמער ער האט אויך געזינדיגט מיט אנדערע העלפט נישט די מים המאררים אבער דא מיינט עס נישט דאס דא מיינט די מאן האט געזינדיגט טאמער די מאן האט געוואוינט מיט איר נאכדעם וואס ער האט איר אנגעווארנט נאכדעם וואס א מאן ווארנט אן זיין פרוי אז זאל זיך נישט באהאלטן מיט איינעם און זי גייט זי זיך מייחד מיט יענעם איז בעצם טאר די מאן מער נישט וואוינען מיט איר ער דארף איר טראגן אין בית המקדש דא א גאנצע סדר פון סוטה וואס מען דארף טון מיט איר, אבער ער טאר נישט וואוינען מיט איר, וואס איז טאמער ער פאלגט נישט, ער וואוינט יא מיט איר, דעמאלטס העלפט מער נישט קיין מים המאררים, און ממילא זאגט די גמרא, וואס האסטו מיר געוואלט זאגן, אז די פרוי האט געזינדיגט אלס ארוסה, איז געגאנגען דער מאן, ער האט חתונה געהאט מיט איר, און נאכן חתונה האבן וויל ער איר טראגן צום בית דין, וויל ער טראגן אין בית המקדש, זען צו זי האט געזינדיגט צו נישט, ס'שוין צו שוין צו שפעט, ווייל יעצט האט ער אויך געזינדיגט, וואס האסטו חתונה געהאט מיט א פרוי וואס האט זיך באהאלטן מיט אנדערע מענער האסט נישט געטארט, מים המאררים וועט נישט העלפן, איז ווייטער קען נישט זיין אז דאס איז די אופן, דאס איז די נושא וואס זי שווערט דארט אז זי האט נישט געזינדיגט אלס ארוסה, אלא נאר וואס דען, זאגט רב ששת מוז מען זאגן, דקני לה כשהיא ארוסה, ואיסתתרא, ונכנסה לחופה, ולא נבעלה, ושמע מינה יש חופה לפסולות, נאר וואס דען זאגט רב ששת, די משנה קומט אונז לאזן הערן אז יש חופה לפסולות, פארוואס? ווייל ער האט טאקע נישט געזינדיגט, ער האט נישט געוואוינט מיט איר נאכדעם וואס ער האט איר חושד געווען, ס'טייטש אזוי, ס'איז געווען אן אירוסין, זי איז געווען א ארוסה, ער האט איר געווארנט זי זאל נישט זינדיגן און זי האט יא געזינדיגט, דער מאן נאכדעם וואס ער האט געהערט זיין פרוי האט געזינדיגט האט ער מער נישט געוואוינט מיט איר, פשט, דא איז שוין נישט דא די פראבלעם וואס מען האט געזען אין די פריערדיגע ברייתא ונקה האיש מעוון, דער מאן וואוינט נישט מיט איר נאר וואס. א חופה האט ער געמאכט, און ממילא ברגע וואס ער האט געמאכט א חופה, ווערט זי א נשואה, און אז זי איז א נשואה קען מען איר טראגן בית המקדש קען זי שוין טרינקען פון די מים המאררים, ווייל ווילאנג זי איז אן ארוסה האט מען געזען קען זי נישט טרינקען, ס'הייסט נישט תחת אישך, דא פון איין זייט הייסט זי א נשואה קען זי טרינקען, פון די צווייטע זייט די מאן האט נישט געזינדיגט ווייל ער האט דאך נישט געוואוינט מיט איר, און ממילא קען זי ווייטער טרינקען, איז דא האט מען געטראפן די פאטענט, מ'האט געטראפן די אופן וואס זי האט געזינדיגט אלס ארוסה, און זי טרינקט פון די מים המאררים. אבער וואס? דאס ארבעט נאר טאמער מ'זאגט יש חופה לפסולות, אז א חופה ביי א פסולה פועל'ט עס טוט אויף, און ממילא די פרוי איז א פסולה, ווייל די מאן טאר דאך נישט וואוינען מיט איר, פונדעסטוועגן אז די חופה טוט אויף הייסט זי א נשואה. אבער טאמער מ'זאגט אין חופה לפסולות, איז די תירוץ נישט קיין תירוץ, ווייל וואס העלפט א חופה? א חופה ביי א פסולה העלפט דאך גארנישט, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט אנפאנג סוגיא, איז דאך הא בהא תליא, יש חופה לפסולות אין חופה לפסולות איז נישט נאר א שאלה ביי פאלשע חופות, ס'איז אויך א שאלה ביי עכטע חופות, ביי א חופה נאך קידושין ביי א פרוי וואס איז א פסולה, און ממילא על כל פנים זאגט רב ששת, פון דא איז א ראיה יש חופה לפסולות, זעהן מיר אז א חופה ביי פסולות העלפט. איי פרעגט די גמרא, אמר רבא, זאגט רבא ותסברא, דהא מתרצתא היא, קענסטו דען האלטן אז די משנה איז א ריכטיגע משנה, אז ס'שטימט ס'טייטש דיין תירוץ איז דען א גוטע תירוץ, והא כי אתא רב אחא בר חנינא מדרומא אתא ואייתי מתניתא בידיה, רב אחא בר חנינא ווען ער איז געקומען פון דרום האט ער מיטגעברענגט מיט זיך א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אזוי, די פסוק זאגט מבלעדי אישך, דרש'ט מען פון די פסוק אז ווען איז געזאגט געווארן פרשת סוטה מי שקדמה שכיבת בעל לבועל, ולא שקדמה שכיבת בועל לבעל. וואס טייטש טאמער די בועל האט קודם בועל געווען פאר די בעל פאר די מאן, דעמאלטס טרינקט מען נישט אן קיין מי סוטה, דהיינו קודם מוז די מאן וואוינען מיט די פרוי, נאר נאכדעם טאמער זי האט געזינדיגט טרינקט מען מי סוטה. און ממילא זאגט רבא, דיין גאנצע תירוץ וואס דו האסט מיר פארענטפערט די משנה אז זי איז געווען ארוסה, און דער מאן האט איר אנגעווארנט, און שפעטער נאר געווען א חופה, די גאנצע מעשה דיינע קומט אויס אז דער מאן האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר, און טאמער דער מאן האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר, טרינקט מען איר ווייטער נישט אן קיין מים המאררים, און ווייטער וואסערע תירוץ איז דאס? אמר רמי בר חמא, ענטפערט רמי בר חמא, משכחת לה, כגון שבא עליה ארוסה בבית אביה, זאגט רמי בר חמא אזוי, איך וועל דיר זאגן וואסער ציור עס רעדט זיך, ס'רעדט זיך אין אזא ציור. ס'איז געגאנגען א מאן ער האט מקדש געווען א פרוי. זי איז אן ארוסה. יעצט איז ער געגאנגען און ער האט געוואוינט מיט איר בבית אביה, אבער נישט פשט ער האט געוואוינט מיט איר לשם נישואין. סתם ער האט געוואוינט מיט איר. ער טאר נישט טאקע, אבער אזוי האט ער געטון. נאכדעם וואס ער האט געוואוינט מיט איר, האט זי זיך באהאלטן מיט א צווייטע, ער האט איר אנגעווארנט, זי האט זיך באהאלטן, ס'איז געקומען עדים. פשט, אז קודם איז געווען שכיבת בעל, נאכדעם איז געווען די בועל, און נאכדעם וואס די בועל האט געוואוינט מיט איר, האט דער מאן מער נישט געוואוינט מיט איר, וואס טייטש דער מאן האט מער נישט עובר געווען קיין עבירה, ווייל טאמער דער מאן איז עובר עבירה מער נישט דא קיין השקאת מי סוטה, נאר וואס א חופה האט ער מיט איר געמאכט, און אזוי ווי מען שמועסט פון דא איז א ראיה אז יש חופה לפסולות, און נאכדעם וואס זי איז שוין זיין פרוי מיט די חופה האט ער איר געטראגן בית המקדש און אנגעטרינקען מי סוטה, און אויף דעם דארף זי שווערן אז זי האט נישט געזינדיגט אלס ארוסה, מילא ווייטער האבן מיר ווייטער א ראיה אז יש חופה לפסולות, אבער אזוי פרעגט די גמרא, האסט מיר פארענטפערט די ענין פון די שבועה פון אן ארוסה, אבער אין די משנה האבן מיר געזען צוויי סארט שבועות, סיי ארוסה נשואה, און אויך שומרת יבם וכנוסה, זאגט די גמרא, דכוותה גבי שומרת יבם, שבא עליה יבם בבית חמיה, און ווי רשי איז מסביר דא די המשך הגמרא, רשי ברענגט צוויי פשטים, אונז מיר גייען מיט די צווייטע פשט, ווייל רשי זאגט דאס איז די עיקר פשט, און מיר גייען מיט די פשט, איז די קשיא פון די גמרא אזוי. ביי ארוסה האט מען דאך געזען אנפאנג די גמרא געהאט א פראבלעם אז ס'קען נישט זיין אז די מאן ברענגט די פרוי די ארוסה אין בית דין אין בית המקדש ווייל אן ארוסה ברענגט מען נישט אין בית המקדש נאר וואס דען עסטו מיר זאגן אז ער האט חתונה געהאט מיט איר אז זי איז א נשואה איז נאכדעם וואס ער האט חתונה געהאט מיט איר פשט ער האט געוואוינט מיט איר טאמער ער האט געוואוינט מיט איר און ער האט נישט געטארט וואוינען מיט איר פשט ער האט עובר געווען אן עבירה אז ער האט עובר געווען אן עבירה העלפט סתם אזוי נישט די מים המאררים אזוי האט מען פריערט געזען די גמרא האט געפרעגט איז אויף דעם האט די גמרא געענטפערט אז אין הכי נמי נאכדעם וואס ער האט איר חושד געווען האט ער מער נישט געוואוינט מיט איר איי ווי אזוי איז זי געווארן א נשואה מיט א חופה און טאקע פון דא איז די ראיה אז יש חופה לפסולות פיין דעיס העלפט אבער נאר ביי אן ארוסה ס'טייטש ביי אן ארוסה קענסטו מיר זאגן אז ס'איז דא אן אופן וואס די ארוסה ווערט א נשואה אן דעם וואס מ'וואוינט מיט איר ווי אזוי מיט א חופה די חופה מאכט איר א נשואה און דער מאן זינדיגט נישט, דער מאן וואוינט נישט מיט א פרוי וואס מען האט חושד געווען, אבער וואס טוט זיך מיט א שומרת יבם? ביי שומרת יבם איז נישט שייך קיין חופה, א חופה מיט א שומרת יבם וועט גארנישט העלפן, די איינציגסטע וועג צו קונה זיין א שומרת יבם איז מיט ביאה, און ממילא דא וועט זיין א פראבלעם, ס'טייטש ווי איז דא א היכי תמצא, די פרוי קומט דאך אין בית דין האבן מיר געזען אין די משנה, און זי דארף שווערן זי האט נישט געזינדיגט אלץ שומרת יבם, איז ביי וועלכע ציור איז דאס? עסטו זאגן ס'איז ביי א ציור וואס זי איז יעצט אויך א שומרת יוון? אוודאי נישט, ס'איז דאך נישט תחת אישך, ס'קען נישט זיין, א שומרת יבם ברענגט מיר נישט צו טרינקען מי סוטה, נאר וואס דען מוז זיין אז ער האט געוואוינט מיט איר, וואס טייטש אז ער האט איר מייבם געווען, אבער ווען? טאמער ער האט איר מייבם געווען פאר זי האט געזינדיגט, אויב אזוי איז פשט אז ווען זי האט געזינדיגט איז זי שוין געווען מיובם, זי איז שוין געווען א כנוסה, איז קען נישט זיין דאס איז פשט אז זי שווערט זי האט נישט געזינדיגט אלס שומרת יבם, זי האט טאקע נישט געזינדיגט אלס שומרת יבם, ווייטער טאמער ער האט געוואוינט מיט איר, נאך זי האט געזינדיגט איז פיין, דעמאלטס איז טאקע פשט זי האט געזינדיגט אלס שומרת יבם, אבער דער מאן האט געוואוינט מיט איר נאכדעם, און מ'האט מיר דאך געזען אז טאמער א מאן וואוינט מיט א פרוי נאכדעם וואס זי האט געזינדיגט האט ער עובר געווען א עבירה, עט די מים המאררים נישט העלפן, איז ווי איז דא א היכי תמצא אז א פרוי זאל זינדיגן אלס שומרת יבם, און דארפן שווערן אויף דעם, נאר וואס דען? לכאורה איז יא דא אזא היכי תמצא. ווי איז דא אזא היכי תמצא? איז טאמער דער יבם עט איר נישט מייבם זיין לשם יבום, נאר לאמיר זאגן עט איר מייבם זיין לשם זנות, איז דאס אפשר א גוטע פאטענט, ווייל פון איין זייט אפשר הייסט זי נאך אלץ א שומרת יבם, ווייל זי האט נאך נישט געהאט קיין געהעריגע יבום, פון די צווייטע זייט הייסט זי גענוג זיין פרוי אז ער קען איר שוין שלעפן אין בית דין און ער קען איר שוין שלעפן אין בית המקדש. אבער אויף דעם זאגט די גמרא עס אויך נישט ריכטיג, ווייל שומרת יבם קרית לה אשתו מעלי', ס'טייטש אפילו אז ער וואוינט מיט איר לשם זנות שלא לשם יבום, איז ברגע וואס ער טוט דאס איז זי געהעריג זיין פרוי, און מילא אז זי זינדיגט נאכדעם איז ווייטער נישט פשט די שומרת יבם האט געזינדיגט, נאר דאס שוין פשט זיין פרוי האט געזינדיגט, פארוואס ווייל דהא אמר רב, מ'האט דאך געזען רב אליין זאגט אין דף נ"ו, קנה לכל אז אפילו א ביאה גרועה אפילו א יבום שלא בכוונה א יבום לשם זנות זאגט רב איז א געהעריגע יבום און ממילא ווייטער קענסטו מיר נישט זאגן אז דאס איז א תירוץ איי זאגט די גמרא אז מ'וועלן זאגן כשמואל דאמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה שמואל איז טאקע דער וואס האלט אז א יבום וואס איז לשם זנות איז נישט קיין גאנצע יבום איז מילא דא וועסטו מיר אפשר אויך ענטפערן די תירוץ אז דאס גייט כשיטת שמואל די משנה גייט כשיטת שמואל קען דאך נישט זיין זאגט די גמרא ווייל האסט פארגעסן די גאנצע סוגיא מידי הוא טעמא אלא לרב הא אמר רב קנה לכל ס'טייטש די גאנצע סוגיא איז צו טרעפן א מקור צו רב, רב איז דאך דער בעל המימרא וואס האלט יש חופה לפסולות און אונז זוכט מען דא א מקור פון די משנה אז יש חופה לפסולות איז וואס ווילסטו מיר אריינזעצן די משנה כשיטת שמואל מוזט דאך די משנה זאל שטימען מיט רב און רב איז דאך דער וואס זאגט אז יעדע סארט יבום וואס זאל נאר נישט זיין איז קונה אינגאנצן איז ווייטער אויב אזוי לויט רב דארף מען א הסבר ווי איז שייך אז שומרת יבם זאל זינדיגן און פון די אנדערע זייט זאל איר מאן דער יבם איר קענען שלעפן אין בית המקדש אנטרינקען מיט די מים המאררים ס'טייטש ווען איז געווען די בעילה ווען איז געווען די יבום פאר די חטא נאך די חטא וואס גייט דא פאר? ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, כגון דעבד בה מאמר ובית שמאי היא דאמרי מאמר קונה קנין גמור, און ווייטער דא מיר גייען מיט די צווייטע פשט פון רשי, רשי זאגט צוויי פשטים, איז זאגט די גמרא א תירוץ אזוי, ס'איז יא דא א היכי תמצא פון א שומרת יבם אז וואס? אז דא איז געווען א שומרת יבם, וואס די יבם, וואס צום סוף ער האט איר מייבם געווען, ער האט איר אנגעווארנט זאל נישט זיך באהאלטן מיט יענעם און יענעם, און זי איז געגאנגען און זי האט זיך יא באהאלטן מיט אים, און נאכדעם וואס זי האט זיך באהאלטן מיט אים, איז פארשטייט זיך די יבם האט איר נישט מייבם געווען יעצט, ווייל טאמער ער וועט גיין ער וועט איר יעצט מייבם זיין, האט ער קאליע געלייגט די גאנצע זאך, ווייל דעמאלטס האט ער געטון אן עבירה, און אז ער האט געטון א עבירה, העלפט שוין נישט די מים המאררים, נאר וואס? אנשטאט צו מייבם זיין, חופה וועט אויך אוודאי נישט העלפן, ווייל ס'קומט נישט אריין חופה דא, נאר וואס? ער האט געמאכט דא מאמר, און דאס גייט כשיטת בית שמאי, וואס בית שמאי האלטן מאמר איז קונה קנין גמור, ס'טייטש מאמר איז ממש פונקט ווי נישואין, פונקט ווי יבום אליין, ממילא ברגע וואס ער האט געמאכט מאמר, ווערט זי יעצט זיין פרוי, ברגע וואס זי ווערט זיין פרוי קען ער איר שוין שלעפן אין בית מקדש הייסט שוין תחת אישך, און יעצט וועט זי דארפן שווערן אז זי האט נישט געזינדיגט אלס שומרת יבם. איי לכאורה איין תנאי פעלט נאך דא, איין פראבלעם איז נאך דא דא, ווייל אונז האבן דאך געזען עס דארף דאך זיין קדמה ביאת בעל לבועל, ביי די צו ביי די היכי תמצא קומט דאך אויס אז די יבם האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר איידער זי האט געזינדיגט, איז אויף דעם זאגט רשי די תירוץ אז דא איז אויך דא קדמה ביאת בעל לבועל, ווייל דא רעכנט מען זיך אויך מיט די ערשטע מאן, מיט די טויטע ברידער, איז דאך א יבמה דא, די טויטע ברידער למעשה האט געוואוינט מיט איר איידער זי האט געזינדיגט, דאס טייטש דא קדמה ביאת בעל לבועל, מילא ביי אזא אופן האמער א גוטע היכי תמצא וואס מען טרינקט איר אן די מי סוטה, און זי דארף שווערן זי האט נישט געזינדיגט אלס שומרת יבם. אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי היינו ארוסה, און וואס איז למעשה א חילוק צווישן די צוויי ציורים, צווישן די ציור פון די ארוסה און די ציור פון די שומרת יבם, ביידע רעדן דאך ביי אופנים וואס די פרוי האט געזינדיגט, און נאכן זינדיגן האט דער מאן נישט געוואוינט מיט זי, נאר דער מאן האט חתונה געהאט מיט זי צי דורך מאמר, צי דורך חופה, ווענדט זיך ביי ארוסה מיט א חופה, ביי שומרת יבם מיט מאמר, און יעצט קומט מען אין בית דין שווערן אויף אלטע עבירות, איז צוויי פון די זעלבע ציורים, וואס איז די חידוש? זאגט די גמרא, איך פארשטיי נישט, ולטעמיך נשואה וכנוסה לאו חדא מילתא היא, און לויט דיר, וואס איז די געדאפלטע לשון וואס די משנה כאפט אן, נשואה און כנוסה, ביידע מיינען דאך אויך די זעלבע זאך, אלא נאר נשואה דידיה וכנוסה דחבריה, נאר וואס דען? אוודאי סיי נשואה און סיי כנוסה ביידע מיינט חתונה געהאט, נאר וואס? די משנה רעדט פארצופאל פון צוויי אנדערע ציורים, נשואה מיינט ווען איינער האט חתונה און כנוסה מיינט ווען איינער איז מייבם, הכי נמי, ארוסה דידיה ושומרת יבם דחבריה, ס'טייטש די זעלבע זאך דא, די משנה פארצופאל כאפט אן צוויי באזונדערע ציורים, טאקע נישט דא א חידוש ביי איינס מער ווי די צווייטע, און די משנה רעכנט אויס אז ביי ביידע די ציורים, און אזוי ווי מען האט אויסגערעכנט די ביידע מעשות, טאמער זיי האבן געזינדיגט אלס ארוסה, צי אלס שומרת יבם, און שפעטער האבן זיי חתונה געהאט, אדער דורך א חופה, אדער דורך מאמר, קען מען שלעפן די פרוי אין בית המקדש, און איר אנטרינקען די מים המאררים. קומט אויס למעשה אויב אזוי, אז אונז האמיר א גוטע ראיה פון די משנה לשיטת רב, אז א חופה טאקע העלפט, אז יש חופה לפסולות, זאגט די גמרא, רב פפא אמר, רב פפא זאגט ניין, ס'טייטש רב פפא זאגט ס'איז נישט קיין ראיה פון די משנה צו רב, נאר רב פפא לערנט אנדערש פשט אין משנה, רב פפא לערנט זעהר פשוט פשט אין משנה, רב פפא זאגט דא רעדט זיך אז די פרוי האט געזינדיגט אלס ארוסה, און נאכדעם וואס זי האט געזינדיגט האט די מאן חתונה געהאט מיט איר, און נאכן חתונה האבן מיט איר געהעריג, נישט מיט א חופה, חופה העלפט נישט, ער האט געהעריג חתונה געהאט, ער האט געוואוינט מיט איר, נאכדעם שלעפט איר ארויף אין בית המקדש. איי לכאורה איז דאך דא דא צוויי פראבלעמען, קודם כל ס'איז קדמה ביאת בועל לבעל, דער בועל האט געוואוינט דא פארן מאן, און צווייטנס דער מאן האט דאך געזינדיגט און נאכדעם וואס ער זינדיגט העלפט נישט קיין מים המאררים אזוי האמיר געזען, זאגט רב פפא ס'איז נישט ריכטיג, ווייל ס'איז דא א תנא וואס האלט אז די צוויי פראבלעמען זענען נישט קיין פראבלעמען, האי תנא הוא, ס'איז דא א תנא וואס האלט אז אויך ביי אזא אופן טרינקט מען אן מים המאררים, דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא אין מקנין לה לארוסה להשקותה כשהיא ארוסה, אז אן ארוסה קען מען טאקע נישט אנטרינקען מים המאררים, אבער מען קען ווארטן אביסל, אבל מקנין אותה להשקותה כשהיא נשואה, מען קען שפעטער חתונה האבן מיט איר, און נאכן וואוינען מיט איר נאכן חתונה מיט איר, דעמאלטס קען מען איר ארויפטראגן אין בית המקדש, זעהן מיר דער מאן דאמר האלט ס'איז נישט קיין פראבלעם, ווייל עס הייסט נישט אז דער מאן האט געזינדיגט, סא צו ס'נישט גענוג א סיבה נישט אנצוטרינקען מי סוטה, און די זעלבע זאך די פראבלעם פון קדמה ביאת בועל לבעל האלט ער נישט קיין פראבלעם, און ממילא רב פפא זאגט די משנה קען שטימען מיט די מאן דאמר, איז פון די משנה נישט קיין ראיה לשיטת רב. דאס איז אזוי זאגט רש"י לויטן צווייטן פשט, רש"י געפעלט אויך די צווייטע פשט. ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן יצחק זאגט נאך א סיבה פארוואס ס'איז נישט קיין ראיה פון די משנה אין סוטה, און ער זאגט נאך א פשט אין די משנה אין סוטה, זאגט ר' נחמן יצחק, על ידי גלגול, ס'טייטש זאגט ר' נחמן יצחק אזוי, די משנה אין סוטה האלט אז אין חופה לפסולות, און ממילא טאקע טאמער אן ארוסה וועט זינדיגן, איז נישט דא קיין שום וועג אין די וועלט איר אנצוטרינקען מי סוטה, ווייל ממה נפשך, יעצט אלץ ארוסה קען מען איר נישט ארויפשלעפן אין בית המקדש, ווייל עס דארף זיין תחת אישך, טאמער דער מאן וועט מאכן מיט איר א חופה, אין חופה לפסולות, טאמער ער וועט איר בועל זיין, איז ער דאך אן עובר עבירה, ברגע ער האט עובר געווען א עבירה העלפט סתם אזוי נישט קיין מים המאררים, און ממילא אויף די עבירות וואס די פרוי האט געטון אלץ ארוסה, איז נישט דא אזא זאך, נישט דא קיין מים המאררים אויף דעם, נאר וואס, דא רעדט מען פון א געהעריגע נשואה, וואס די נשואה האט געזינדיגט, און ווייל די נשואה האט געזינדיגט, האט איר מאן איר ארויפגעטראגן אין בית המקדש, און איר באשוואוירן, נאר וואס, דרך אגב אז מ'שווערט שוין אויף דעם, דארף זי שוין אויך שווערן דאס איז טייטש גלגול שבועה, מען זאגט שוין אז דו שווערסט שוין שווער שוין אויף אנדערע זאכן אויך, און זי שווערט שוין אויך אויף די תקופת האירוסין אז זי האט דעמאלטס אויך נישט געזינדיגט, אבער אוודאי נישט פשט אויף א עבירה אויף א קינוי וואס איז געווען די תקופת האירוסין, דאס איז שוין צו שפעט אויף דעם איז נישט דא אזא זאך אנטרינקען מים המאררים.